דרך אגב דער ווארט וואס שטייט די חילוק פון דעם מס' נפש פון אברהם אבינו צו רבי עקיבא, איז דא אין א בריוו וואס רב כאטשע פייגין האט געשריבן תרפ"ז צו רבי ישראל דזשעיקאבסאן וואס איז געווען דא אין אמעריקע, אז דער רבי דער פריערדיגער רבי האט אים דאס געזאגט אין צימער, אז דעם ענין פון מס' נפש חסידות. און דער ענין, די חילוק פון מסירת נפש פון אברהם אבינו און מסירת נפש פון רבי עקיבא, האט ער עס געהערט נאך די הסתלקות פון טאטן, ס'הייסט דער רבי רשב האט עס אים מגלה געווען נאך די הסתלקות פון דער רבי רשב.